מורי ורבותי, טייערע גוטע פריינט, היינט איז ערב שבת האזינו, שבת אינצווישן יום כיפור און סוכות, און גערעדט נעכטן א שיעור וועגן די כוונות אז עס איז די פרייליכסטע טעג, וואכן טעג, נישט חוץ פון ימים טובים, אבער וואכן טעג, א פשוט'ע שבת, אבער עס איז די, און על פי כוונות הארי, די טעג זענען די קלארסטע טעג, די טעג וואס איז די מערסטע. הארה, וואס הייסט פנים בפנים? עס איז נישט דא א גאנצע יאר אזעלכע אזעלכע וואכן טעג. און שוין געענדיגט סוכות, דער גאנצע עבודה פון עשרת ימי תשובה, אלעס איז שוין מסודר, מען האט שוין תשובה געטון, מען האט שוין געבויט די וועלט, מען האט געמאכט די גאנצע סדר עבודה וואס איז מעביר, און יעצט מען גייט בויען א סוכה, מען גייט א. אריין אין עולם פון חסד מיט די בויען די סוכה און טוהן די אלע הכנות פאר יום טוב, אבער אינצווישן האבן אונז א שבת און עס איז פרשת האזינו טאקע, פרשת האזינו איז גאר א אינטערעסאנטע פרשה, די גאנצע שירת האזינו, גיין עס לערנען כדרכינו אנהייבן אביסל פון די זוהר הקדוש אין אנהייב אנהייב פרשת האזינו פשוט זעהן וואס וויאזוי די זוהר האט גענומען די פרשה און אפשר וועט מען פארשטיין עפעס מיט דעם אדער לפחות וועט מען לערנען א שטיקל זוהר. פשוט א שטיקל הקדמה באופן כללי. אונז האבן געלערנט לעצטע וואך וועגן די גרויסע דראמא פון משה רבינו שטארבן און וויאזוי משה רבינו גיבט איבער די תורה פאר די אידן, פרשת וילך, געבט איבער פאר יהושע געבט איבער די, שרייבט איבער די תורה, שרייבט א ספר תורה, געבט עס פאר די כהנים, פאר די זקנים, און נאך א זאך וואס ער טוט, ער זאגט די שירת האזינו, אזוי ווי ער זאגט אין די הקדמה פון פרשת האזינו, וואס איז ענדע פרשת וילך, ועתה כתבו לכם שימה בפיהם, איך וועל דיך זאגן די שירה, ס'שטייט למעשה נאך די צוואת יהושע דארט. הייבט זיך אן די הקדמה פון שירת האזינו וואס ער זאגט די שירה בעבור תהיה לי השירה הזאת לעד כי לא תשכח מפי זרעו די שירה גייט מען כסדר געדענקען די שירה גייט איבערגעבן די תורה פון משה רבינו לדורי דורות לדורות עולם וואס מען גייט נישט פארגעסן די עס גייט געשען די גאנצע אריכות הגלות די גאנצע אריכות ההיסטאריע וואס די שירת האזינו לייגט פאר. די די די די דראמא באמת דארף מען זיך נאך זייער אסאך מתבונן זיין אין דעם וואס אונז האבן גערעדט אביסל לעצטע וואך און מען זעט די ספר הזוהר וואס האט זייער גוט ארויסגעהאט די תורה זייער גוט ארויסגעהאט וואס די תורה וויל טוהן און האט זיך זייער שטארק געמאדעלט אויף משה רבינו אליינס רבי שמעון בר יוחאי און די זוהר זעהט זיך אזוי ווי משה רבינו, זעהט זיך אזוי ווי אין, כ'וועל ליינען אביסל פון אינעווייניג אין פרשת האזינו, זעהט זיך אזוי ווי די די די זוהר רעדט אין א רגע, ווי רבי שמעון בר יוחאי זאגט, איך האב אזא קלארקייט אזוי ווי אלע אנדערע מענטשן לגבי מיך זענען אזוי ווי די אנדערע נביאים לגבי משה. אזוי ווי משה רבינו האט פארשטאנען די תורה אזוי ווי ס'איז, אזוי רבי שמעון כלפי זיינע תלמידים אפילו, כלפי זיינע חברים, פארשטייט זיך אוודאי כלפי די שפעטערדיגע דורות ווען ער איז געשטארבן, אז ער האט אזא קלארקייט, האט אזא חיות, האט אזא פנים בפנים דיבר השם עמכם, ער לעבט פאר די תורה. און וואס טוט מען ווען ס'גייט אוועק? ס'איז א גרויסע אזא גרויסע א גרויסע מעשה דאס. און למעשה די ספר הזוהר האט די זייער די גרויסע חלק פון פרשת האזינו, ס'איז נישט דא אזויפיל זוהר אין די ספר דברים באריכות אויף די פרשיות, אויף די זוהר, די די גרויסע חלק פון זוהר וואס וואס וואס מ'האט אריינגעשטעלט אין פרשת האזינו וואס מ'קען זעהן אז ער האט מקשר געווען מיט פרשת האזינו, דאס הייסט ס'באלאנגט טאקע אויף ס'איז ווי א שטיקל א קשר א מדרש אויף פרשת האזינו, איז די וואס וואס אונז ווייסן אלס די אידרא זוטא פון די זוהר. די אידרא זוטא געדענקט מסתמא יעדער איינער פון לג בעומר איז די חידושי תורה די וואס רבי שמעון בר יוחאי האט איבערגעגעבן פאר זיינע תלמידים ביום הסתלקותו אין אנדערע ווערטער און ער זאגט עס בפירוש די זוהר איז ממש נאכאמאל געזאגט נאכאמאל די גאנצע תורה נאר פון א פנימיות'דיגע שפראך אין א שפראך פון פון פנימיות התורה פון קבלה, וואס ער זאגט איז, אזוי ווי אין די תורה, וויאזוי הייבט זיך עס אן בראשית ברא אלקים, יא אונז הייבן אן פון מעשה בראשית, זיי גייען דורות, די גאנצע מעשה, יציאת מצרים, במדבר, דברים, און צום סוף שטארבט משה רבינו, יא, דאס איז די גרויסע מעשה פון פרשת האזינו, און וזאת הברכה, וילך, און בשעת משה רבינו שטארבט, איז דא א גרויסע מסירה איז א גרויסע חידושי תורה וואס קומט ארויס דווקא בזמן ביום מותו וילך משה בן מאה ועשרים שנה אנכי היום דעמאלטס זאגט ער די שירת האזינו וואס איז א שירה וואס ער האט נישט געזאגט ביז יעצט יא און ער זאגט עס טאקע ווייל ער ווייסט אז ער גייט שטארבן און ער דארף יעצט איבערגעבן זיין תורה אזוי ווי ס'איז און אויף א אופן וואס ער קען זיך האלטן די זעלבע ממש טוט רבי שמעון בר יוחאי כאילו די זוהר הייבט זיך אן און פון די הקדמת הזוהר פון דאס הייסט בראשית וואס מ'רעדט וועגן די בריאה מ'רעדט וועגן די אלע זאכן און צום סוף שטארבט רבי שמעון בר יוחאי.

געבט איבער זיינע טיפסטע תורה, זיין תורה וואס ער האט כאילו געהאלטן אין זיין הארץ א גאנצע לעבן, געבט ער עס איבער ביום מותו, דאס איז פרשת האזינו וואס אין דעם ליגט עפעס סודות, עפעס א גילוי פון עומק הלב פון משה רבינו וואס איז נישט געווען בגילוי א גאנצע פערציג יאר וואס ער האט געלערנט תורה, אזוי דער זוהר הקדוש, זאגט רבי שמעון בר יוחאי, איך לערן פון דעם, און איך טוה די זעלבע זאך, אז ווען א צדיק שטארבט, ווען איינער וואס האט השגת התורה, אזוי ווי משה רבינו שטארבט, דארף ער מאכן זיכער פאר ער שטארבט אז עס איז דא עפעס א וועג, ווי אזוי איבערצוגעבן זיין תורה אז ס'זאל זיך האלטן אין די דורות הבאים, און דאס איז די כללות פון פרשת האזינו, וויאזוי ס'איז וויאזוי ס'איז אין די פשט נאך אין די זוהר וואס ער גייט אין די פיס טריט פון משה רבינו, און ער טוט די זעלבע זאך, און ס'איז א ס'איז א געוואלדיגע איך כאפ די זאך ס'איז א געוואלדיגע זאך בפני עצמה אז איינער קען זיך זעהן אז ער איז משה רבינו און ער דארף ער דארף דאס טוהן ער דארף מאכן די אידרא אזוי ווי משה רבינו האט געמאכט די אידרא אין אנדערע ווערטער די זוהר פארשטייט אז די שירת האזינו איז אזוי ווי די אידרא זוטא פון משה רבינו אדער פארקערט יא וועלן אונז פארשטיין נאך אביסל בעסער די אידרא. און דא הייבט זיך אן די זוהר אזוי, איך וועל אנהייבן פשוט פון די אנהייב האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי. איז כדרכו רבי יהודה פתח האט געעפנט מיט א פסוק. וואס פאר א פסוק האט רבי יהודה געטראכט ווען ער האט אנגעהויבן צו טראכטן וועגן די מעשה פון פרשת האזינו? וועגן די די גאנצע ענין פון מיתת משה פון די תוכחות פון משה בסוף מיתתו פון פרשת האזינו פון די תורה פון משה. וואס פאר א פסוק?

פסחתי אני לדודי ודודי חמק עבר, איך לויף אים נאך, דאס איז די גאנצע מעשה. אין אנדערע ווערטער וואס איז די וואס איז די מעשה פון שיר השירים? ס'איז א מורא'דיגע שרעקליכע מעשה פון תשוקה, א שרעקליכע מעשה פון מען קען זאגן פספוס, פון מיסן די די זאך, פון א געוויסע א געוויסע מורא'דיגע פאראדאקס. קודם זאגט, לאמיר לאמיר לערנען ווי אזוי ער טייטשט עס. קודם כל אני ישנה ולבי ער וואס טייטשט אני ישנה? ווען איז געווען אני ישנה? זאגט דער זאגט רבי יהודה טייטשט. אני ישנה במדבר. ווען בין איך געווען ישנה? אני, כנסת ישראל, די שכינה הקדושה. מ'איז געשלאפן אין דעם מדבר. פארוואס איז ער געשלאפן אין דעם מדבר? ווייל אני ישנה מפקודי אורייתא. אונז לערנט דאך ספר דברים און באופן כללי אז אלע מצוות פון דער תורה, די עיקר קיום המצוה פון דער תורה, אין אנדערע ווערטער די עיקר יחוד, די עיקר חיות, מ'דארף ברענגען די תורה על הארץ, ס'זאל זיין כימי השמים על הארץ, אז דער אייבערשטער זאל לעבן אויף דער וועלט. דאס איז נאך נאר אין ארץ ישראל. אלע. תורות, די אלע מצוות אלע הלכות, זענען א הכנה מיר זאלן גיין אין ארץ ישראל דארט מקיים זיין די תורה. אונז זענען אין מדבר, איך טאקע איז אני ישנה מצד אחד, מצד שני ולבי ער, וואס הייסט ולבי ער? איך האב א מורא'דיגע חיות אין מיין הארץ, אנדערע ווערטער די פנימיות אין דיין מיין דעת, דארט בין איך אויף, דא לערן איך די תורה, דא איז א לבי ער, איך לערן די תורה, איך האב א מורא'דיגע ערות, איך בין זייער אויף, מען דארף הערן די לבי ער איז טייטש. איך בין זייער אויף, א מענטש קען זיין אביסל פארשלאפן, אסאך פארשלאפן, ער קען אויך זיין אביסל אויף און זייער אויף, לבי ער טייטש, מיין הארץ איז זייער אויף, ערות איז, ס'איז דא א התעוררות לפנים משורת, איך בין מורא'דיג אויף, מורא'דיג אלערט הייסט עס אויף ענגליש, איך איך הער די תורה, איך זיץ ביי משה רבינו'ס שיעור און איך הער די גאנצע תורה, אבער איך שלאף, פארוואס שלאף איך? ווייל איך בין עס נישט מקיים, אלץ בין איך אין די מדבר, אונז רעדן דאך נאר אין טעאריע, אונז רעדן דאך, אבער ס'איז דא א מורא'דיגע קלארקייט אין די געדאנק, און אין די צייט איז קול דודי דופק. זאגט די זאגט דער רבי דער ווער איז די דודי דודי איז אוודאי משה רבינו וואס ער איז ער איז דופק ער שלאגט אביסל ער קלאפט יא ער איז זאגט טאקע תוכחה ער זאגט פארשידענע תוכחות אלה הדברים ממרים הייתם עם השם ובחורב הקצפתם את השם ער איז דופק ער קלאפט אבער דאס זאגט דער דאס איז דער זוהר מצייר און ער הערט די קלאפעריי פון משה רבינו די די תוכחה פון משה רבינו זאגט ער עם כל דא עם כל זה אז משה רבינו איז מוכיח די אידן איז אלע זיינע ווערטער זענען באהבה ברחימותא הוו כל מילוי אין אנדערע ווערטער די דופק דאס זאגט אזוי ווי דער צאנזער רב יא דער צאנזער רב האט געזאגט אז מען פילט איינער געט א קלאפ אין פלייצע אויב איז עס ווענדט זיך ווער איז דער קלאפער אמאל איז געבן געט אריין א פאטש ביסט ברוגז אז דו דרייסט דיך אריבער זעסט אז עס איז דיין גוטער פריינד וועסטו געבן א פלאפ קלאפ קול דודי דופק איז די טייטש קען איינער קלאפן אויף די

ווען מען זעט אז ער רופט איר אחותי רעיתי יונתי תמתי, ווען ער רופט צו איר זאגט ער נישט דו! קום שוין יעצט מען רופט דיך! וואס זאגט ער? מיין באליבטע, מיין שוועסטער, קום, איך ווארט אויף דיר. און ווי אזוי זאגט משה זיין תוכחה, מען קען זען טאקע ווי אזוי משה מיינט, ער זאגט טאקע אמאל ממרים הייתם, אבער אסאך מער פסוקים אין ספר דברים זאגט ער כי עם קדוש אתה לה' אלקיך, ובך בחר ה' אלקיך, להיות לו לעם. בנים אתם לה' אלקיכם, ואתם הדבקים בה' אלקיכם. איז וועגן דעם, אין אנדערע ווערטער, מ'זעט אז די גרויסע דגוש פון משה רבינו איז, ער רעדט צו די אידן ווי ווי א ווי א לאווער, ער רעדט צו די אידן, זיי זענען די נבחרים, זיי זענען די אהובים, און וועגן דעם, ושמעת בקול ה' אלקיך, יעצט הער מיך אויס, קול דודי דופק, פתחי לי, אחותי רעיתי, כי מאהבת ה' אתכם, דאס איז די, דאס איז די זוהר געהערט אין די, אין די. אין די אין די תוכחה וואס האט ער געליינט די דברי התוכחה די דברי מוסר פון משה רבינו הייסט דאס איז אלץ א פירוש אויף די פסוק דאס איז אלץ א ביטוי פון די פסוק קול דודי דופק פתחי לי און וואס איז געשען וואס איז געשען קמתי אני לפתוח לדודי סוף סוף פערציג יאר לא נתן השם לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע עד היום הזה סוף סוף נאך פערציג יאר שטעלט מען זיך אויף מען גייט עפענען די טיר מען גייט זיין שוין גרייט און שטיין אויפן שוועל פון ארץ ישראל פון ארץ הקודש מען גייט אריין דארט וואס איז דעמאלטס און גיין דארט מקבל זיין דארט גייט גייט מען ס'איז דאך ממש אזוי ווי די משל פון די אוהב ס'הייסט ער קומט ער קלאפט אויפן טיר און ער רעדט דברי אהבה דברי חיבה דברי התעוררות ער וועקט איר אויף ער איז מעורר די תשוקה איז מעורר די אהבה און זי גייט שוין עפענען די טיר מען גייט זיך ארום נעמען מען גייט זיך שוין מייחד זיין דו האסט שוין געהערט יא דארפסט דאך דאס הערן על פי קבלה איז די טייטש דער רמ"ק ברענגט עס דא אין זיין פירוש אז גאנץ זמן המדבר איז געווען די ענין בחינה פון אירוסין ס'איז געווען א בחינה אזוי רופט עס כלת משה ס'איז געווען מאורסת לו אין אנדערע ווערטער הייסט עס על פי קבלה הייסט עס א יחוד פון חיבוק אדער נישוק נישט קיין יחוד גשמי נישט קיין יחוד אה, נישט קיין יחוד אין יסוד. אין אנדערע ווערטער, ווען ווען די ווען די ווען די אוהב שטייט ביים טיר און ער רעדט דברי אהבה און ער קלאפט, דאס איז שוין אויך איז נאך אין א געוויסע אהבה, דאס הייסט מ'רעדט מ'האלט שוין, מ'האט שוין געמאכט א יחוד אין הארץ, מ'האט שוין געמאכט א יחוד אין קאפ, מ'האט שוין געמאכט א יחוד אין אין די אין דיבור, אין די אין די שמועס, אין די רעדן, און עס איז שוין געווארן, עס איז שוין נתעורר געווארן, אבער עס איז נישט, ס'איז נישט די זאך אליין, מ'ווארט קמתי אני לפתוח לדודי, זאלן זאלן אונז יעצט טון, זאלן יעצט מקיים זיין די תורה בארץ, זאלן זיי יעצט, יא, זאלן זיי יעצט, אדער מען טראכט אביסל קבלה'דיג אז תורה הייסט תפארת, ארץ הייסט מלכות, מקיים זיין די תורה בארץ, דאס הייסט מען גייט אויספירן די כוונה, מען גייט עס טון, און עס גייט פיינעלי אנקומען, עפענען די טיר פאר די אוהב און זיך ארום נעמען. און וואס איז געשען? ודודי חמק עבר, ודודי חמק עבר. אזוי ווי עס שטייט הדא הוא דכתיב וימת שם משה עבד השם דודי חמק עבר די רגע וואס אונז האלטן שוין אנגעגעבן מ'האט שוין גרייט מ'האט שוין מ'האט שוין געהאט א שרעקליכע ציער דאס מ'האט שוין מעורר געווען די תשוקה ביז ביז ביז כלות הנפש ביז ס'איז שוין ס'איז שוין אנגעפילט און ס'איז שוין ס'איז נישטא קיין אבר וואס איז נישט גרייט וואס איז נישט הנני מוכן ומזומן וואס איז נישט קמתי אני לפתוח לדודי איך שטיי אויף מיין גאנצע קומה איך שטיי אויף ודודי חמק עבר די רגע איז משה רבינו געשטארבן, וימת שם משה און משה איז נישט דא. און וואס געשעהט? אונז גייען אריין אין ארץ ישראל, און אונז מיינען אפשר אפשר דאך מ'וועט אים זוכן, וואס שטייט ווייטער? ביקשתיהו ולא מצאתיהו, וואס טייטש ביקשתיהו ולא מצאתיהו? דאס איז וואס עס שטייט, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. און זיי האבן געזוכט, זיי זענען געגאנגען צו אנדערע נביאים, זיי זענען געגאנגען צו יהושע בן נון, זיי זענען געגאנגען צו אליהו הנביא, צו אלישע, איך ווייס וואס, צו אלע מינע נביאים, צו אלע מינע צדיקים, אבער עס איז קיינמאל נישט געווען, זיי האבן נישט געטראפן קיינמאל די הארה, די קלארקייט וואס זיי האבן געהאט בזמן משה, די די אהבה, אין אנדערע ווערטער די אהבה וחיבה וואס זיי האבן געהאט ביי די קול דודי דופק, ווען עס איז געווען טאקע אני ישנה, אבער עס איז געווען ליבי ער, האט מען עס קיינמאל נישט געטראפן מער, אבער מ'האט עס געזוכט, מען דארף הערן דאס, מיט אנדערע ווערטער. איך וועל זאגן אזוי, אונז ליינען געווענליך, ס'דא א, מען דארף הערן די פסוק ריכטיג, אונז ליינען געווענליך די פסוק וואס מען ליינט אזוי ס'איז א ברכה טאקע, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, מען לערנט די רמב"ם, כו', ס'איז א עיקר, ס'איז א. א יסוד אדער א שבח פון משה, ס'איז קיינמאל נישט געווען אזא גרויסע נביא פון משה, מען דארף גלייבן אז ס'איז נישטא קיין שום נביא ואין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. דאס איז דאך אבער נישט וויאזוי מען דארף לייענען די פסוק, ווען מען האט עס געליינט לאור די אנדערע פסוק פון קול דודי דופק וואס די זוהר האט פארשטאנען. מען דארף עס דאך ליינען אז דאס איז א פסוק וואס איז אזוי ווי. כמעט א צער, כמעט מען דארף וויינען אויף די פסוק, מיט אנדערע ווערטער אונז זוכן אז ס'זאל זיין א נביא כמשה, דער משה רבינו האט אונז צוגעזאגט, נביא מקרבך מאחיך כמוני אקים לך אליו תשמעון, אונז ווילן דאך נעמען די תורה פון משה, אונז ווילן דאס מקיים זיין בארץ, און אונז גייען צו יהושע און אונז בעטן אים, אפשר פליז זאלסט אונז זאגן דברי נביא, אפשר פליז זאלסט אונז זאגן מצוות, עס איז נישט דא, עס איז ניכר געווארן די. אונז זענען געבליבן, אונז האבן נאר, ס'איז נישט דא די קלארקייט, אונז זענען טאקע געגאנגען, און אזוי ער זאגט א משל א מסביר די די חילוק, רבי יצחק האט מסביר געווען, וואס הייסט קמתי אני לפתוח לדודי, ודודי חמק עבר, דאס איז דאך, אונז האבן גערעדט וועגן דעם לעצטע וואך אויך, דאס איז דאך משה רבינו האט די אייבערשטער געזאגט איך גיי שיקן א מלאך, משה רבינו האט געזאגט ניין, איך דארף דיך אליינס, איך דארף פנים בפנים דיבר השם עמכם, איז ער געקומען בזמן יהושע, ודודי חמק עבר, איז ער געקומען. לא כי אני שר צבא ה', די אייבערשטער שיקט צו קומען טאקע די מלאך בזמן יהושע. פון דעמאלטס, אנדערע ווערטער, ווען אין די זמן יהושע, ווען איז די בקשתי ולא מצאתי, ווען זאגן אונז ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אין א סעד טאן, מען דארף נאר וויסן דאס איז א, דאס איז א, דאס איז א סעד, אזוי ווי עס איז דא. ס'ידוע די חסידישע מעשה אז. ס'איז געווען א איד, די חסידים פירן זיך צו זאגן הלל אין ליל פסח אין בית מדרש אזוי ווי פון אריז"ל, איז געווען עפעס א רב וואס האט מוחה געווען אז עס שטייט אין רמ"א, דער רמ"א ברענגט טאקע דעם מנהג, אבער ער זאגט ולא נהגו כן, עס איז נישט אונזער מנהג, ס'איז נישט אין די מנהג בני אשכנז צו זאגן הלל בליל פסח אין בית מדרש מיט א ברכה. וואס פירסטו זיך ולא נהגו? האט דער חסידישע איד געזאגט, וויאזוי ווייסטו מיט וועלכע נוסח האט דער רמ"א געזאגט די ולא נהגו כן? דו מיינסט, דו דמיונסט אז לא נהגו כן, אונז פירן זיך נישט אזוי, לא נהגו כן. אפשר האט ער געזאגט לא נהגו כן, ליידער פירן מיר זיך נישט אזוי, הלוואי וואלט מען זיך געקענט אזוי פירן. מ'דארף קענען ליינען דעם ניגון דעם ריכטיגן ניגון, אסאך פון די פתח לה פתחא להאי פרשתא וואס מען ברענגט, ווען מ'ברענגט א פסוק קול דודי צו מפרש זיין, איז עס פשוט מבאר זיין די ריכטיגע ניגון צו ליינען די תורה מיט די ריכטיגע טעם, זעט מען ס'איז דא טעמים נקודות תגין אותיות, יא? די טעם דאס איז די עולם האצילות, די טעם איז די העכסטע, די העכסטע שורש, די עכטע הבנה, די עכטע נשמה פון דעם, פון די פסוק, פון די ווערטער, דאס איז די טעם. מען דארף וויסן די טעם, די טעם פון ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, איז ביקשתי ולא מצאתי, קראתי ולא ענני, דאס איז די טעם, דאס איז די ניגון וואס מען דארף עס ליינען מיט, אונז האבן געזוכט א נביא כמשה, אונז האבן געמיינט יהושע בן נון, עס קומט א מלאך, עס איז אנדערע ווערטער, מען זאגט נאך די תורה פון משה, מען זאגט שוין נישט די תורה פון משה, און עס איז טאקע ווייל די גרויסע אור וואס איז געווען, די די די איז טאקע נישט דא, עס איז נישט נישט ווייל אונז ווילן נישט, אונז וואלטן יא געוואלט, אבער עס איז פשוט נישט דא, עס איז ליידער נישט דא. יעצט. איז דא נאך א שטיקל זוהר וואס ער רעדט וועגן האזינו השמיים ואדברה, איך וועל עס נאר זאגן בקיצור. די זוהר זאגט, משה רבינו האט געזאגט האזינו השמיים ואדברה, און עס איז גארנישט געשען, ער זאגט נישט ווייטער, עס איז, עס איז, עס איז נתקבל. ישעי', און דאס איז ווייטער נאך א דרש, נאך א ענין צו מסביר זיין די חילוק פון.

משה שטייט נישט וואס הוויה דיבר וואס שטייט ביי משה? האזינו השמים ואדברה איך וועל רעדן אנדערע ווערטער משה רבינו האט געהאט אזא קלארקייט וואס טייטש דאס אז פנים בפנים דיבר השם אויך האט געהאט א געווען דער שם הוויה גערעדט מיט שכינה מדברת מתוך גרונו ער דארף נישט ער האט זיך נישט געשראקן בלא דחילו בלא ירא אזוי שטייט אין די זוהר שפעטער ביי סוכות און זיך לערנען בלי נדר די זוהר יעצט ביי סוכות ישבו בלא דחילו אן קיין פחד דאס הייסט אזא סארט זאך מען קען רעדן די אמת אן קיין פחד מען דארף זיך נישט פארענטפערן מען דארף נישט זאגן כ'האב א מעלה כ'האב עפעס א תירוץ איך האב דירעקט געהערט פון די רבי, איך רעד, איך רעד ש, האזינו השמים האזינו ואדברה ותשמע הארץ. דאס איז די גלייך איז געפרעגט איז ער מסביר וואס איז די סוד פון השמים, האזינו השמים ותשמע הארץ, פארשטייט זיך אז די שמים מיינט די השם הוויה, די ארץ מיינט מיינט די מדת המלכות, די שם אדנות, דאס איז די, אזוי קען מען טאקע פארשטיין די חילוק אז די ישעי' הנביא האלט זאגט ער אזוי ווי חזל זאגן אז געווען מער קרוב לארץ הייסט אז געווען מער קרוב מיט די שם אדנות דאס הייסט אספקלריא שאינה מאירה דאס הייסט מען געדארפט אנהייבן מלמטה למעלה משה רבינו רעדט די זאך אזוי ווי עס איז פון די שם הוויה פון די אספקלריא המאירה און אזוי די זוהר ווייטער דורש די ענינים כ'וועל דא רעדט פון די פסוק כתפוח בעצי היער וואס דאס איז א דרש אויף די פסוק כי חלק ה' עמו יא די אייבערשטער האט גענומען די אידן לחלקו דאס הייסט כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים און שטייט כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין הבנות דאס הייסט דא א קעגן אזוי ווי די אייבערשטער האט גענומען אונז אונז האבן גענומען אים, רעדט וועגן די אהבה וועגן די די יחוד וואס איז דא. און דאס איז די דאס איז די נאר דא כ'וויל אנקומען דא צו צו דא נאכדעם בדוכתא איך גיי אביסל בדרך בקיאות אזוי אדורך די זוהר איך וויל אנקומען צו עפעס. רעדט פון די שושנים. נאכדעם איז דא נאך א וויכטיגע שטיקל וואס כ'וועל זאגן וואס האט זייער אסאך צו טון מיט די ענין פון די זוהר און מיט די ענין פון קבלה מיט די ענין פון האזינו השמים ותשמע הארץ. דער זוהר רעדט וועגן דעם אז ס'איז דא בריית'עס, ס'איז דא פארשידענע מענטשן וואס האבן גערעדט סודות, ענינים פנימיים, ענינים פון סודות. זיי האבן עס גערעדט אין די שפראך פון כוכבים ומזלות. דאס הייסט דער זוהר פארשטייט אז ס'איז דא פארשידענע ספרים וואס רעדן פון אסטראלאגיע, זיי רעדן פון כוכבים ומזלות, אפשר אפילו פסוקים אדער בריית'עס ברענגט ער. און די זוהר זאגט, די די ספרים זיי מיינען נישט חס ושלום עס איז נישט קיין אסטראלאגער זיי מיינען נישט צו גלייבען אין די עבודת הכוכבים און מזלות, זיי מיינען אז זיי נוצן די שפראך, די שפראך פון די עולם הטבע, די שפראך פון די עולם הכוכבים כדי אין דעם ממשיל צו זיין סודות התורה, עס איז א משל אויף די פנימיות הדברים אין אנדערע ווערטער אויף די ספירות, מען זאגט ס'דא זיבן כוכב כוכבי לכת שבתאי צדק מאדים, דאס איז א משל אויף זיבן זיבן ספירות, דאס איז זאגט רבי שמעון בר יוחאי, מען דארף וויסן. דאס איז נישט די ריכטיגע וועג, דאס איז נישט די וועג פון די זוהר, עס איז א גרויסע יסוד אויף קבלה באופן כללי ווייל ס'איז אסאך מענטשן וואס זיי מיינען אז עס איז בעסער צו רעדן וועגן די נמשל, וועגן די משל, וועגן די, זיי מיינען אז די נמשל סאמטיימס, מען רעדט פון ענינים בנפש אדער ענינים בעולם, ענינים בשנה, עס איז אלץ וועגן וויאזוי צו רעדן די זאך, זאגט די זוהר, דארף וויסן עס איז דא א פסוק וואס הייסט כיבוד אב ואם, דאס הייסט, דאס הייסט מען איז מכבד די תורה אז מען דארף מכבד זיין די פנימיות אז מען דארף מכבד זיין די שם הוי"ה. שטייט ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להן אביו, ווי יצחק אבינו האט גערופן די בארות די זעלבע נעמען וואס זיין טאטע האט זיי גערופן, איי, דאס הייסט א נאמען איז דאך לכאורה נאר א נאמען, יא? נישט קיין חילוק וועלכע נאמען מען וועט רופן די באר עפעס אנדערש איז וואס וועט זיין? נאר ס'איז דא א געוויסע כבוד, א געוויסע עם שייכות, א געוויסע טהרה וואס ס'איז דא, ווען אונז נוצן די זעלבע שפראך, א גרויסע חלק פון אונזער גאנצע זאך, וואס אונז האבן אנגעהויבן צו רעדן חלק השם עמו, אונז רעדן די פנימיות, וואס מיינט עס? אסאך מאל זאגט מען. ס'דא שבעים לשונות, יא, יצב גבולות למספר בני ישראל, כי חלק השם עמו, און א גרויסע חלק פון דעם איז אונז רעדן לשון הקודש, לשון הקודש איז טאקע די שפראך וואס די אייבערשטער רעדט מיט דעם, וואס הייסט די אייבערשטער רעדט מיט דעם? מיט דעם האט די אייבערשטער גערעדט צו די נביאים, צו אונזערע נביאים, יא, כ'מיין, וואס איז געווען ביי די עמים רעד איך נישט יעצט, צו אונזערע נביאים האט די אייבערשטער גערעדט בלשון הקודש, ניין בלשון התורה, בלשון וואס די לשון רופן אונז די לשון וואס איז מיוחד צו די עולם הפנימי פון די תורה, וועגן דעם. ווען אונז לערנען דברי תורה, דארף מען נזהר זיין צו קורא זיין לדברי תורה בשמות אשר קרא להן אביו, זאגט דער זוהר, זאגט רבי שמעון, אונז רעדן נישט די שפראך פון די כוכבים ומזלות פון די אלע משלים, אונז רעדן פון די שפראך פון די תורה אליינס, אונז זאגן חסד, גבורה, תפארת, אדער לך השם הגדולה איז א לשון פון די פסוק, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת, דאס איז שמות אשר קרא להן אביו, אונז ווילן רעדן די שפראך, די הייליגע שפראך, די לשון הקודש, איי וועסטו זאגן ס'מיינט דאך די זעלבע זאך, ס'איז דאך נאר א חילוק פון משמעות, יא אמת. אבער דער גוף, דער דער לבוש, דער שפראך דארף אויכעט זיין א גרויסע חלק פון די קשר וואס אונז האבן אונז זאגן אלקינו ואלקי אבותינו אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב וויאזוי איז די גאט פון אברהם אונזער גאט? דאס איז דאך די זעלבע גאט פון די גאט פון בלעם ס'איז דאך די זעלבע גאט פון ס'איז טאקע די זעלבע אבער די א גרויסע חלק פון אונזער כבוד פון אונזער זאך איז אז אונז אונז קענען רעדן די שפראך, סא אברהם אבינו האט גערעדט אויף אברהם אבינו האט גערעדט לשון הקודש, די זוהר האט גערעדט פון עשר ספירות, אונז קענען עס טאקע זאגן עשר כוחות הנפש, אונז קענען זאגן אנדערע זאכן, אבער דאס איז שמות אשר קרא להן אביו, און דאס איז זייער וויכטיג, אז דער דער זוהר זאגט אונז א גרינע א גרויסע חידוש וואס ער האט געטוהן, וואס ער האט גערעדט אין די אין די דרך אין די אין די לשון התורה אין די לשון וואס איז א לשון פנימיות א לשון הקודש ס'איז כשמות אשר קרא להן אביו זאגט רבי שמעון דאס איז זאגט ער אזוי. דארף מען דאס מקשר זיין צוריק צו משה רבינו, איך האלט דא אין דף רפ"ז עמוד א', זאגט ער זעסט אז די, זאגט ער זאגט ער זאגט ער אזוי און גלייך, אז די אלע מענטשן וואס זיי גייען, דאס איך וויל די מעשה זיין א רגע. די אלע מענטשן וואס זיי גייען מיט די נוסחאות מיט די משלים מיט די אלע לבושים, שפעטער קומען ויאמרו והיה כי יאמרו אליכם בניכם, מה זאת? פרעגן די קינדער וואס איז דאס? זיי מ'קען מ'קען דאך נישט מען געבט איבער א זאך דארף מען דאך זייער נזהר זיין אויף די לשון אויף די שפה אויף די שפראך ווייל מילא דו פארשטייסט די נמשל דו ווייל דו רעדסט פון כוכבים און מזלות און יעדע איינער ווייסט וואס דו רעדסט וועגן דו רעדסט וועגן שמים וארץ די יעדע איינער ווייסט וואס דו רעדסט וועגן אבער שפעטער וועט קומען א ישעי' הנביא און ער וועט זאגן שמים וארץ וועט מען נישט וויסן. זאגט די זוהר וויי לדרא דרבי שמעון בר יוחאי אסתלק מיניה אזוי ווי די זוהר אזוי ווי אונז האבן גערעדט פון קול דודי דודי חמק עבר אזוי ווי משה רבינו איז געשטארבן געווען גרויסע צרה זאגט די זוהר רבי שמעון בר יוחאי וועט שטארבן וועט אויך זיין א גרויסע צרה ווייל וואס וועט זיין מען וועט זעהן די אלע כתבים מען וועט זעהן די אלע ספרים וואס זיי רעדן פון פארשידענע נוסחאות און פארשידענע משלים און לבושים און דרושים און מען וועט מיינען אז דאס איז עפעס מען רעדט וועגן זיי סא וועגן דעם זאגט די זוהר משה רבינו אויכעט אמר רבי יצחק, משה רבינו האט אויך נישט מגלה געווען די עכטע שפראך, די עכטע נוסח וויאזוי ער וויל רעדן, פון וואס ער מיינט אמת'דיג, נאר ביום פטירתו, ביום שנסתלק מן העולם, אזוי ווי ער זאגט בן מאה ועשרים שנה אנכי היום. און באקומען רשות, ועתה כתבו לכם און די אייבערשטער אליינס האט אים געזאגט, ואצוונו, דעמאלס האט ער געזאגט, האזיני השמים ותשמע הארץ, דעמאלס האט ער געזאגט די שירה הזאת, וואס איז די גרויסע חילוק פון די שירה הזאת מיט די גאנצע תורה, מען קען דאס פארשטיין בפשטות, די שירה איז רעדט פון א אנדערע שפראך פון די גאנצע תורה, אונז האבן געלערנט די אייבערשטער למשל, האט אונז ארויס גענומען פון מצרים, אונז האבן גע איך ווייס האט מען געווען ויצעקו בני ישראל אל השם, די אייבערשטער'ס גאלד, דאס איז א פשוט'ע שפראך, דאס איז די שפראך פון נגלה, די שירת האזינו איז נישט קיין שפראך פון נגלה, שירת האזינו שטייט.

אין די שפראך קען מען נישט טועה זיין, מען קען נישט מיינען ווען ס'שטייט כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו, דא קען מען שוין כמעט נישט מיינען, דאס איז שוין כמעט געזאגט די סודות התורה אין זייער שפראך אליינס, אזוי ווי רבי שמעון גייט אין די אידרא זאגן, רעדן די שפראך פון פרצופים, די שפראך פון די שפראך פון עתיק יומין און זעיר אנפין אבא ואמא, די אלע שפראך וואס איז, מען קען נישט אין די שפראך טועה זיין אז ער מיינט עפעס א נמשל, ער מיינט עפעס עפעס א משל, ער מיינט עפעס פארשידענע כוכבים, אסטראלאגיע, איך ווייס נישט וואס. דאס איז א זאך וואס מען קען עס זאגן ביום פטירתו און מען דארף עס טאקע זאגן, ביז יעצט האט מען טאקע געדארפט רעדן ווייל עס איז א מצוה, מען דארף מעלים זיין סודות, ס'איז כבוד אלקים כבוד אלקים הסתר דבר, אבער כבוד אלקים הסתר דבר וועט גורם זיין אז מען וועט נישט וויסן גארנישט, שפעטער בשעת רבי שמעון בר יוחאי נסתלק געווען, בשעת משה רבינו נסתלק געווען, וועט מען נישט וויסן גארנישט, איז וואס טוען אונז, אונז נעמען די שירה הזאת און זאגן די שירה אזוי ווי ס'איז און אזוי איז שירה איז מרמז אז ס'איז רוח הקודש, אז עס איז דברים ס'איז רעדט די שפראך פון רוח הקודש, די עיקר חילוק פון שירה מיט מיט אנדערע זאכן, מיט אנדערע סארט וועגן פון זאכן איז די וועג וויאזוי מ'זאגט עס, די שפראך, יא, וואס איז די חילוק פון שירה מיט פראוז וואס הייסט סתם געשריבן, סתם געשריבן קען מען זאגן אין עני שפראך, יא, א תרגום, א טרענסלעישאן קען איבערטייטשן א זאך וואס איז נישט שירה, אויף רוב שפראכן צו זאגן מער ווייניגער ס'מיינט די זעלבע זאך, אבער א שירה, א פאעם, איז זייער שווער איבערצוטייטשן, אפילו מ'טייטשט עס איבער, איז עס א געוויסע פירוש, ס'איז קיינמאל איז עס אפילו מער רחוק ווי די א געוויסע טרענסלעישאן, ווייל די שירה איז זייער תלוי אין די שפראך, אין די. כי חלק השם עמו וואס דאס איז אליינס די שפראך. און ווען ער האט די שירה הזאת און ער זאגט די זאך אזוי ווי עס איז, די אהבת השם, רעדט פון די יום נקם בלבי, כי ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי, דאס הייסט, אונז ווייסן אז ס'דא א גאנצע היסטאריע, ס'דא אלע מיני פשטים, ס'דא מוסר, ס'דא קבלה, ס'דא די אלע זאכן, אבער די מעשה, די עכטע מעשה וואס מ'דארף. געדענקען, וואס מען דארף אראפשרייבן ביום מיתתו, ס'איז א זמן וואס מען דארף אראפגעבן די גאנצע זאך, דאס הייסט אנדערע ווערטער עס זאל נישט משה חס ושלום, אזוי ווי רבי שמעון זאגט דאס שפעטער אין די אידרא, לא יסתלק בכיסופא בהאי עלמא, דאס הייסט אויב א רבי שטארבט מען דארף דאס זייער גוט הערן, א רבי וואס שטארבט און ער האט נישט אויסגעזאגט אלע זיינע סודות פאר ער איז געשטארבן, ס'איז א גרויסע צער, ס'איז א גרויסע, דאס מ'קען מאכן דאבל אבל ומספד, נאך א הספד דארף מען זאגן אויף איינער וואס איז אזא, וואס איז אזא תלמיד חכם וואס איז נישט נישט אויסגעזאגט אלעס, ס'הייסט ס'הייסט מילא ווען ער לעבט איז מען זאגט שמואל ובית דינו קיים מ'וועט אים גיין פרעגן, אבער ער איז דאך געשטארבן מ'קען אים נישט גיין פרעגן, מ'וועט זאגן דודי חם הקבר, יא אסאך מאל זאגט מען שלחן מעות יש לי ואין לי שולחני להרצותם, יא ס'איז געווען די תנאים זענען צוריק געגאנגען פון די לוויה, וואס ער האט געזאגט.

אפן אהבה, עס איז אפן אהבת השם מעסקים, עס איז אפן ווי דער אייבערשטער נעמט אונז, ער נעמט אונז ארום און פירט אונז אין די גאנצע וועג, הוי' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר, ביז יעצט האט מען געקענט טועה זיין, מ'דארף אויך הערן די פסוק, ראו עתה כי אני אני הוא, ביז יעצט, מען האט געלערנט כל התורה כולה, מען האט נישט געלערנט שירת האזינו, מען קען טועה זיין אז יש עמו אל נכר. פארוואס? ווייל ס'איז דאך דא א פשט, ס'איז דא א לבוש, ס'איז דא אזוי ווי מ'זאגט די מלאכים, שרים, איך ווייס וואס, ס'איז דא אזעלכע הנהגות, ס'איז דא חוקים, אלע מיני זאכן, מ'דארף זאגן די שירת האזינו וואס איז תהיה השירה הזאת לעד בבני ישראל לדורות עולם, כי ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי, אני אמית ואחיה, עס גיבט נישט, ס'איז דא עפעס א חוק, ס'איז נישט דא עפעס א געזעץ וואס האט אוועקגעשטעלט אז עס איז אמות, ווען עס איז בהמות איז מען חי, מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל, איך האב נישט, נישטא קיין צווייטע, ס'איז נישט דא. אפילו עס איז דא מיתת משה און עס איז דא לכאורה יא א חק, עס קומט אמאל דארפסטו וויסן אז די שירה בלייבט, דאס איז געבליבן פון משה רבינו, די אידרא וואס משה רבינו האט געזאגט לפני מיתתו איז געבליבן, און אונז לערנען עס אדעתא דהכי אדעתא פון די משה רבינו וואס ער זאגט אם לא עכשיו אימתי יעצט גיי איך דיך זאגן אלעס, און אויב וועסט נישט פארשטיין יעצט וועסטו פארשטיין אין טויזנט יאר ארום, אבער איך גיי דיך זאגן אלעס ווייל איך מוז דיך, איך קען נישט איבערלאזן די וועלט, איך קען נישט איבערלאזן די וועלט אן אז ס'זאל זיין די די אור, די די ליכטיגקייט, די זאך זאל קענען בלייבן דורי דורות, זאל עס קענען בלייבן, אז דאס, פון דא קומט מען אן צו די גאנצע אידרא זוטא וואס רבי שמעון בן יוחאי זאגט, מען הייבט טאקע אן מיט די פסוק האזינו השמים ותשמע הארץ, רבי שמעון זאגט דארט איך וויל נישט זאגן איך רעד נישט צו די שמים וארץ, איך רעד צו ענק, דאס איז שוין א צווייטע א צווייטע ענין, און אזוי קען מען זעהן די מאהבת הוי"ה אתכם.